בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף יא. מ'הייבן אן דף י עמוד בית, אונטן די לעצטע שורה, רב דימי בר יצחק. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא איז דא ממשיך מיט כל מיני מימרות פון אמוראים וואס זיי פלעגן זאגן פסוקים פאר מ'האט אנגעהויבן דרש'ענען בעניני מגילת אסתר, זאגט די גמרא רב דימי בר יצחק, פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא, איידער ער האט געדרש'ענט אין מגילת אסתר, האט ער פארגעזאגט די פסוק אין עזרא, שטייט אין פסוק,

האט אריינגעווארפן חנניה מישאל ועזריה אין כבשן האש, ובמים גייט ארויף בימי פרעה, פרעה האט אריינגעווארפן אלע יונגלעך אין טייך, און דער פסוק פירט אויס, ותוציאנו לרויה, אז די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען לרויה צו א געטראנק צו א משתה, דאס איז בימי המן, וואס די גאנצע נס פון פורים איז דאך געשען ביי די משתה, סיי ביי די ערשטע משתה וואס מען האט געהארגעט ושתי, און ביים צווייטן משתה וואס מען האט געהארגעט המן, זאגט די גמרא רבי יוחנן פתח לה פיתחא להא פרשתא מהכא, פלעגט זאגן די פסוק אין תהלים, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, אז מען האט געזען ישועת אלקינו כל אפסי ארץ, אויף אלע זייטן פון די וועלט, איז אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו ווען איז דאס געווען? בימי מרדכי ואסתר, ווי רשי זאגט וואס דעמאלטס האט מען ארויסגעשיקט בריוון אויף די גאנצע וועלט, האט יעדער געוואוסט פון די נס פון פורים, זאגט די גמרא ריש לקיש, פתח לה פיתחא להא פרשתא מהכא, פלעגט זאגן דער פסוק אין משלי, ארי נוהם, א לייב שרייט ודוב שוקק, און א בער שרייט, מושל רשע על עם דל, האט ער געדרש'ט אזוי, ארי נוהם, זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב ביה עלה אריה מסבכו, גייט ארויף אויף נבוכדנצר, דוב שוקק, זה אחשורוש, גייט ארויף אויף אחשורוש, דכתיב ביה, ווייל שטייט אין פסוק אין דניאל, דניאל רעכנט דארט אויס, ער האט געזען אין א נבואה פיר חיות,

זענען צוגעדעקט מיט פלייש ווי א בער זענען פעט, ומגדלין שער כדוב, זענען פארוואקסן, ואין להם מנוחה כדוב, און זיי האבן קיינמאל נישט קיין מנוחה, און דער פסוק פירט אויס, מושל רשע זה המן, על עם דל על ישראל שהם דלים מן המצוות, איז ווייטער דער פסוק מרמז אויף די נס פון פורים, ר' אלעזר פתח לה פיתחא להא פרשתא מהכא, פלעגט זאגן דער פסוק אין קהלת, בעצלתיים ימך המקרה, טייטש אז מ'איז פויל, פאלט צאם די דאך, ובשפלות ידיים ידלוף הבית, און טאמער מ'איז משפיל ידיים, מ'טוט נישט וואס מ'דארף, מ'פארעכט נישט וואס מ'דארף, טראפט אריין וואסער אין שטוב, האט ער גע'דרשנ'ט בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מך, וואס טייטש בעצלתיים ימך המקרה האט ער גע'דרשנ'ט בעצלתיים, ווייל כלל ישראל איז געווען פויל און מען האט נישט געלערנט תורה מען האט מבטל תורה געווען, איז ימך האט ער גע'דרשנ'ט ימך א לשון פון מך ווי מען וועט שוין זעהן מך איז א עני המקרה וואס דאס גייט ארויף אויפן רבונו של עולם וואס טייטש רבונו של עולם איז געווען כביכול א בחינה פון אן עני ווייל דער רבונו של עולם האט געזאגט איך קען נישט העלפן כלל ישראל זיי האבן מבטל תורה געווען און במילא דארפן זיי נענש ווערן ואין מך אלא עני שנאמר ואם מך הוא מערכך זעהן מיר מך איז א ענין פון עניות ואין מקרה אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר המקרה במים עליותיו זאג מיר ווייטער ר' נחמן בר יצחק פתח לה פיתחא להא פרשתא מהכא האט ער געזאגט די פסוק אין תהלים שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, ס'טייטש ווען נישט די אייבישטער שטייט ביי די האנט בשעת וואס קום עלינו אדם, וואס אן אדם א מענטש איז געשטאנען קעגן אונז, איז ווער איז דאס אדם? אדם ולא מלך, די איינציגסטע מענטש וואס איז געשטאנען קעגן כלל ישראל, נארמאל אלע מעשות מ'האט געפייניגט כלל ישראל איז מלכים, די איינציגסטע מענטש דאס איז המן גייט ארויף אויף המן, רבא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא האט געזאגט די פסוק אין משלי, ברבות צדיקים ישמח העם, אז ווען פאר צדיקים גייט גוט, ווען צדיקים זענען געהויבן, איז פרייט זיך די פאלק, ובמשול רשע יאנח עם, ביי רשע איז פארקערט, האט ער געדארשט אין ברבות צדיקים ישמח העם זה מרדכי ואסתר דכתיב והעיר שושן צהלה ושמחה, ובמשול רשע יאנח עם, גייט ארויף זה המן, דכתיב והעיר שושן נבוכה. זאגט גמרא ווייטער רב מתנא אמר מהכא, פלעגט זאגן דער פסוק, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, און ווי דער פסוק פירט אויס כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אז די אייבערשטער נאנט מיט די אידישע קינדער, און ווי דער מהרש"א איז מסביר די כוונה, ווייל המן האט געטענה'ט ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, אז כאילו די אידן זענען נתרחק פונעם רבונו של עולם, די אייבערשטער נישט אינטערסירט אין זיי, און דערפאר האט רב מתנא געזאגט די פסוק כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, אז ס'איז נישט ריכטיג, די אייבערשטער איז אלעמאל נאנט צו אידן. רב אשי אמר מהכא פלעגט זאגן די פסוק או הנסה אלקים וגומר, וואס שטייט דארט די גאנצע נס אין מצרים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם ה' אלקיכם במצרים לעיניך, פלעג ער זאגן די פסוקים וואס איז אויך מרמז אויף די ניסים פון מצרים, ס'איז אויך גלייך אין כל מיני בחינות צו די ניסים פון פורים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא האקט דא אריין אינמיטן צוריק צו ויהי בימי אחשורוש, זאגט די גמרא ויהי בימי אחשורוש אמר רב, וויי הי, ויהי איז צוזאמגעשטעלט פון וויי הי, א לשון פון א צער, הדא דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די תוכחה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות, און די פסוק פירט אויס ואין קונה אז די אידן וועלן זיך וועלן פארקויפן פאר עבדים, און קיינער וועט זיי נישט וועלן קויפן, וואס ווי רש"י זאגט, דאס איז אויך געווען אין די צייטן פון אחשורוש, וואס המן האט גוזר געווען אז קיינער זאל נישט קויפן א איד פאר א קנעכט, דאס טייטש נישט נאר עס וועט זיין אזא מין שפל המצב אז מען וועט זיך דארפן פארקויפן פאר קנעכט, נאר קיינער וועט אויך נישט קויפן. גייט יעצט די גמרא צוריק צו די פסוקים וואס די אמוראים האבן געזאגט פאר זיי האבן געדרשנט בעניני מגילה, זאגט די גמרא שמואל אמר, שמואל פלעגט זאגן די פסוק, וואס שטייט אין ויקרא, די אייבערשטער זאגט כביכול לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, אז די אייבערשטער וועט זיך נישט פארמיאוסן און פארעקלען פון כלל ישראל, ער וועט זיי נישט אינגאנצן אויסמעקן, להפר בריתי איתם, כי אני ה' אלקיכם שטייט ווייטער אין פסוק, איז פלעגט שמואל דרש'נען אזוי, לא מאסתים בימי יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן, להפר בריתי איתם בימי פרסיים, ס'דא זענען גורס בימי רומיים, כי אני ה' אלוקיהם בימי גוג ומגוג, די אייבערשטער האט אונז נישט פארלאזט און וועט אונז קיינמאל נישט פארלאזן, במתניתא תנא, אין א ברייתא האבן מיר געלערנט, לא מאסתים גייט ארויף בימי כשדים, וואס איז דעמאלטס געווען, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה, אונז צו ראטעווען, ולא געלתים, בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדול, לכלותם גייט ארויף בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי איתם, גייט ארויף בימי פרסיים, צו ווייטער בימי רומיים, שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות, וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן רבי יהודה הנשיא און די חכמי הדורות, כי אני ה' אלוקיהם, גייט ארויף לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם, וואס קיינער וועט נישט קענען געוועלטיגן אויף אידן. זאגט די גמרא רבי לוי אמר מהכא, פלעג זאגן די פסוק אין במדבר, שטייט אין פסוק, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, וואס די פסוק איז דארט ממשיך אז טאמער מען וועט נישט פארטרייבן יושבי הארץ די גוים פון ארץ ישראל וועט מען צום סוף געפערליך ליידן פון זיי, איז טאקע דאס אויך געווען ביי די נס פון פורים אז שאול המלך האט איבערגעלאזט אגג לעבן וואס איז געווען ער איז געווען מצווה אויסצוהארגענען בני עמלק אגג איז געבליבן לעבן און פון אים איז ארויסגעקומען המן צום סוף און אידן האבן געליטן רבי חייא אמר מהכא פון די נעקסטע פסוק וואס דאס איז א המשך פון די פריערדיגע פסוק פון ואם לא תורישו את יושבי הארץ שטייט אין פסוק והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם אז דער אייבערשטער זאגט פאר כלל ישראל טאמער עטס וועטס איבערלאזן די יושבי הארץ לעבן איז וואס כ'האב געפלאנט צו מאכן פאר זיי עב איך מאכן פאר ענק און ווי רש"י זאגט טאקע אז ס'איז שיעור נישט געשען ס'איז כמעט געשען אז כלל ישראל כמעט אויסגעמעקט געווארן אין די צייטן פון אחשורוש. זאגט יעצט די גמרא ווייטער די גמרא גייט יעצט צוריק צו די דרשות פון די מגילה ס'טייטש מ'גייט יעצט צוריק דרש'נען די ווערטער פון מגילה פסוק ביי פסוק זאגט די גמרא אחשורוש אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראש דאס איז די נאמען אחשורוש איז געווען א ברודער פונעם ראש וואס ווי רש"י איז מסביר ער איז געווען גלייך צום ראש מען וועט שוין זעהן אז ראש דאס איז נבוכדנצר און בן גילו של ראש טייטש האט געהאט די זעלבע מזל ווי נבוכדנצר און די גמרא איז מסביר אחיו של ראש אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש ווי ווערט נבוכדנצר גערופן ראש שנאמר אנת הוא רישא די דהבא דו ביסט א גאלדענע קאפ סגייט ארויף אויף נבוכדנצר בן גילו של ראש אויך געווען די זעלבע תכונה פון נבוכדנצר פארוואס ווייל הוא הרג הוא ביקש להרוג נבוכדנצר האט געהארגעט אחשורוש האט געוואלט הרגנען הוא החריב הוא ביקש להחריב נבוכדנצר האט חרוב געמאכט די בית המקדש אחשורוש האט געוואלט חרוב מאכן שנאמר, ווי שטייט אין פסוק אין עזרא, ובמלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, שטייט דארט כורש, איז געווען די מלך פאר אחשורוש, האט געלאזט בויען די בית המקדש, האט געלאזט אנהייבן בויען די בית המקדש, למעשה האט מען שפעטער אפגעשטעלט, און אחשורוש האט אויך נישט געלאזט ממשיך זיין בויען די בית המקדש, פארוואס? ווייל כתבו שטנה, די שונאי ישראל האבן געשריבן א בריוו צו מקטרג זיין אויף די אידן צו אחשורוש, ער האט נישט געלאזט בויען, איז אויך די זעלבע בחינה פון נבוכדנצר, ער האט מחריב געווען די בית המקדש, ושמואל אמר, און שמואל זאגט פארוואס הייסט ער אחשורוש? שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירה, ווייל די פענעמער פון כלל ישראל איז שווארץ געווארן אזוי ווי די אונטערשטע חלק די פארברענטע חלק פונעם טאפ, ווי די מהרש"א איז מסביר אז מען נעמט די ווארט אחשורוש קען מען טוישן די אותיות עס קומט ארויס די ווארט שחור און אש שווארץ ווי פייער, איז דאס איז דאס איז ווערט מרומז אין די נאמען אחשורוש, רבי יוחנן אמר כל שזוכרו אמר אח לראשו, איינער וואס געדענקט אים זאגט אח, ווי רש"י זאגט אח איז אוי, וואס טייטש אוי אויף זיין קאפ, א קללה, ורבי חנינא אמר שהכל נעשו רשין בימיו, ווייל יעדער איז געווארן א ארעמאן אין זיינע טעג, שנאמר ווי שטייט אין פסוק וישם המלך אחשורוש מס, ער האט געלייגט א שווערע מס, א שווערע שטייער, און יעדער איז ארעם געווארן, דאס ליגט אויך אין אחשורוש, זאגט די גמרא, די גמרא איז ממשיך שטייט אין די מגילה הוא אחשורוש, וואס מיינט הוא אחשורוש? הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, הוא מיינט ער האט זיך קיינמאל נישט געטוישט, ער איז געבליבן די זעלבע רשע פון אנפאנג ביזן סוף, און די זעלבע בחינה געפינט מען הוא עשו איז אויכעט הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, הוא דתן ואבירם געפינט מען אויכט הן ברשען מתחילתן ועד סופן, הוא המלך אחז אויכעט הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, אברם הוא אברהם, ס'הייסט ביי אברהם אבינו טרעפט מען אויכט הוא, אבער דארט איז פארקערט, הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו, אז אברהם אבינו האט זיך נישט געטוישט געבליבן דער זעלבער צדיק, הוא אהרן ומשה, הן בצדקן מתחילתן ועד סופן, ודוד הוא הקטן, איז אויך טייטש הוא בקטנותו, ער איז געווען די זעלבע עניו מתחילתו עד סופו, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, אזוי ווי דוד המלך איז געווען קליין איז ער געווען א עניו פאר איינער וואס איז געווען גרעסער פון אים אין תורה, ווי די גמרא פארציילט, מפיבושת, ער האט זיך קליין געמאכט פאר מפיבושת, ער איז געווען א תלמיד פון מפיבושת, כך במלכותו, די זעלבע זאך ווען ער איז געווען קעניג, הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה, האט ער זיך אויך קליין געמאכט פאר איינער וואס איז געווען קלוגער פון אים, כידוע די מעשה מיט אחיתופל, ער האט אים אויסגעלערנט צוויי זאכן דארט, און דוד האט אים גערופן אלופי מיודעי, אלס די ענווה, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין די מגילה, המולך, אמר רב, שמלך מעצמו, אז אחשורוש איז געווען אליין מלך ס'טייטש נישט ער האט גע'ירש'נט די מלכות פון זיין טאטן, אמרי לה לשבח, ואמרי לה לגנאי, ס'דא וואס דרש'ן עס לשבח, ס'דא וואס זאגן לגנאי, אמרי לה לשבח, ס'דא וואס זאגן דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, ער איז געווען די פאסיגסטע מענטש צו זיין מלך, דערפאר האט מען אים גענומען אלס מלך, ואמרי לה לגנאי ס'דא וואס זאגן פארקערט, דלא הוה חזי למלכות, בעצם איז ער נישט געווען ראוי צו זיין מלך, וממונא יתירא הוא דיהב וקם, ער האט געהאט א געוואלד געלט ער האט געצאלט פאר די מלכות, ווייטער זאגט די גמרא שטייט אין מגילה, המולך מהודו ועד כוש, איז דא א מחלוקת, רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם, וכוש בסוף העולם, איינער זאגט אז הודו איז פון איין זייט וועלט, און כוש די אנדערע זייט וועלט, און אחשורוש איז געווען מולך מהודו ועד כוש, פון די זייט וועלט ביז די אנדערע זייט וועלט, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי, און די אנדערע זאגט זיי זענען געווען איינס לעבן צווייטן, ממילא כשם שמלך על הודו וכוש,

כך מלך על כל עולם כולו, אז ס'איז נאר א משל, אזוי ווי שלמה המלך איז געווען קעניג אויף תפסח און עזה, אזוי אויך אויף די רעשט פון די וועלט. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין מגילה שבע ועשרים ומאה מדינה, אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא גע'דרשנ'ט אז בתחילה מלך על שבע, קודם איז געווען מלך אויף זיבן מדינות, ולבסוף מלך על עשרים שפעטער אויף צוואנציג, ולבסוף מלך על מאה אויף הונדערט מדינות, צוזאמען איז געווען הונדערט זיבן און צוואנציג. אלא מעתה, פרעגט די גמרא אויב אזוי אזוי קען מען דרשנ'ען, זיי מיר מסביר די פסוק ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה, מאי דרשת ביה, וועסט אויך זאגן אז עמרם איז קודם געווען זיבן יאר נאכדעם דרייסיג יאר נאכדעם מ'קען דאך אזוי נישט זאגן, זאגט די גמרא ניין שאני הכא, דא איז אנדערש, דקרא יתירא ווייל ס'איז א איבעריגע פסוק, מכדי כתיב, שטייט דאך שוין מהודו ועד כוש, ווייס איך ער איז געווען שליט אויף די גאנצע וועלט, שבע ועשרים ומאה מדינה למה לי, וואס דארף שטיין הונדערט זיבן און צוואנציג מדינה, שמע מינה לדרשה, כדי מ'זאל עס דרש'ענען אז ס'איז געווען אויף די אופן, קודם האט ער שולט געווען אויף זיבן מדינות, נאכדעם נאך צוואנציג, נאכדעם נאך הונדערט, ס'איז געגאנגען אויף א סדר. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שלשה מלכו בכיפה, דריי מלכים האבן מולך געווען בכיפה, ס'טייטש זענען געווען קעניג אויף די גאנצע וועלט, כיפה דאס איז כיפת השמים, זענען געווען מלך אויף די גאנצע וועלט, ואלו הן, וועלכע דריי מלכים? אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר, און די גמרא ברענגט א מקור אחאב דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, חי השם אלקיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, די פסוק זאגט דארט אז עובדיה זאגט פאר אליהו הנביא אז אחאב האט דיך געזוכט אין אלע לענדער און יעדע ממלכה האט געשוואוירן זאגן אז זיי האבן דיך נישט געטראפן, ואי לא דהוה מליך עלייהו, ווען אחאב וואלט נישט געווען מלך אויף אלע לענדער, היכי מצי משבע להו, און ווי אזוי האט ער באשוואוירן אלע לענדער, נאר אוודאי האט טאקע אחאב מושל געווען אויף אלע לענדער, ווייטער נבוכדנצר דכתיב, ביי נבוכדנצר שטייט, והיה הגוי והממלכה אשר לא יתן את צווארו בעול מלך בבל, און דער פסוק איז דארט ממשיך, אפקוד על הגוי ההוא נאום השם עד תומי אותם בידו, אז דער רבונו של עולם זאגט ער גייט ממליך זיין נבוכדנצר אויף די גאנצע וועלט, איז טאקע נבוכדנצר אויך געווען דער צווייטער, און אחשורוש הא דאמרן, אחשורוש האט מען שוין געזען, הודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, איז געווען מלך אויף די גאנצע וועלט, פרעגט אבער די גמרא, ותו ליכא, איז נישט געווען נאך מלכים וואס זענען געווען קעניגן אויף די גאנצע וועלט, והא איכא שלמה, איז דאך געווען שלמה, האט מען שוין געזען, ענטפערט די גמרא, ניין, שלמה איז אנדערש ווייל לא סליק מלכותי', ער האט נישט צוגעענדיגט זיין קעניגרייך, זאגט די גמרא, הניחא למאן דאמר מלך והדיוט, גאנץ גוט טאקע לויט די מאן דאמר, אז שלמה איז געווען א מלך, שפעטער ווען אשמדאי האט אים פארטריבן איז ער געווארן א הדיוט, און ווען ער איז צוריק געווארן מלך איז ער נישט געווארן אינגאנצן צוריק, איז פשט לא סליק מלכותי', ס'טייטש ער איז אנדערש פון אלע אנדערע קעניגן. ווייל ער האט טאקע נישט צוגעענדיגט זיין ממלכה, אלא למאן דאמר מלך והדיוט ומלך, אבער לויט די מאן דאמר אז ער איז ממש צוריק געווארן קעניג אזוי ווי אמאל, מאי איכא למימר, און פארוואס טאקע נישט שלמה אויסגערעכנט אויך אלס די קעניגן וואס האבן מולך געווען אויף די גאנצע וועלט, ענטפערט די גמרא, שלמה מילתא אחריתא הוה ביה, שלמה איז א צווייטע בחינה אינגאנצן, שמלך על העליונים ועל התחתונים, סיי ער האט מולך געווען אויף די עליונים אויף די שדים, און אויך אויף די אלע וואס לעבן אויף די וועלט, ס'טייטש ער איז געווען א מלך פון א אנדערע סארט, ער איז געווען אסאך א העכערע מדריגה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק וישב שלמה על כסא ה', ס'טייטש ער האט מולך געווען בעליונים ותחתונים, ס'איז אן אנדערע בחינה אינגאנצן דערפאר האט מען אים נישט אויסגערעכנט. פרעגט די גמרא אבער והא הוה סנחריב, וואס טוט זיך מיט סנחריב, דכתיב, שטייט ביי אים אין פסוק מי בכל אלקי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי, ס'טייטש קיינער האט זיך נישט געקענט ראטעווען פון סנחריב, סנחריב איז געווען מלך אויף די גאנצע וועלט, ענטפערט די גמרא הא איכא ירושלים דלא כבשה, ווי נישט ווי ירושלים האט סנחריב נישט מצליח געווען כובש צו זיין,

ווי שטייט אין פסוק שפר קדם דריווש והקים על מלכותא לאחשדרפניא מאה ועשרין אז דריווש האט געשטעלט הונדערט און צוואנציג אפיצירן זאלן אים פירן זיינע לענדער און אונז האבן דאך געזעהן ס'איז דא הונדערט זיבן און צוואנציג מדינות ער האט נאר געהאט הונדערט צוואנציג ס'האט אים געפעלט זיבן פרעגט די גמרא והא איכא כורש וואס טוט זיך מיט כורש דכתיב שטייט אז כורש האט געזאגט כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי השם, זעהט מען ער האט מולך געווען אויף די גאנצע וועלט? זאגט די גמרא ניין וואס עפעס, התם אשתבוחי הוא דקא משתבח בנפשיה, ער האט געזאגט כורש האט געזאגט כל ממלכות הארץ האט זיך גרויס געהאלטן, אבער נישט פשט ס'איז באמת אזוי געווען. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק דרש'ענען די פסוקים פון די מגילה, זאגט די גמרא שטייט אין די מגילה בימים ההם כשבת המלך, ס'משמע פון פסוק אז ס'געווען יענע יאר כשבת המלך די יאר וואס אחשורוש איז ארויף אויפן בענקל די ערשטע יאר פון זיין מלוכה וכתיב בתריה וואס אבער שטייט נאכדעם בשנת שלש למלכו אז ס'געווען די דריטע יאר פון זיין מלוכה איז לכאורה א סתירה אין די פסוקים אמר רבא ענפערט רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו ס'טייטש אזוי אוודאי דאס געווען די דריטע יאר פון זיין מלוכה אזויווי שטייט בשנת שלש למלכו וואס מיינט כשבת המלך אחשורוש מיינט נישט ער האט זיך יעצט געזעצט אויפן בענקל ער איז יעצט געווארן מלך, נאר כשבת איז אויך א לשון פון ישוב הדעת, ער האט יעצט געהאט ישוב הדעת. וואסערע ישוב הדעת האט ער יעצט געהאט? ולכן טאקע האט ער געמאכט א סעודה, אבער וואס איז געווען די ישוב הדעת? די ישוב הדעת איז געווען, אזוי ווי מען וועט שוין זעהן א חשבון, אז ווען כלל ישראל איז געגאנגען אין גלות די ערשטע מאל ביים חורבן בית ראשון, האט ירמיה געזאגט בנבואה אז נאך זיבעציג יאר גייט מען צוריק קומען פון גלות און די בית מקדש וועט צוריק געבויט ווערן, און במילא אלע מלכים אלע בבלישע מלכים וואס זענען געווען צווישן די חורבן בית ראשון און בית שני האבן מורא געהאט ווען עט זיך די זיבעציג יאר ענדיגן און כלל ישראל וועט צוריק גיין קיין ארץ ישראל, איז אלע האבן פרובירט מאכן א חשבון ווען טאקע די זיבעציג יאר איז געענדיגט, און ברגע עס איז אריבער זייער חשבון, מיט דעם האבן זיי געמאכט טעות'דיגע חשבונות, זיי האבן נישט גוט גע'חשבונ'ט, אבער יעדער לויט זיין חשבון, ווען ער האט געמאכט א חשבון, און ער האט געזען אז די זיבעציג יאר איז אריבער, און כלל ישראל איז נישט אויסגעלייזט געווארן, איז האבן זיי זיך זייער געפרייט די מלכים, די מלכי בבל, און במילא האבן זיי געפייערט א סעודה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז די נבואה איז בטל געווארן, און דאס איז טאקע דעמאלטס געווען אחשורוש האט אויך געהאט אזא פאלשע חשבון, אז די זיבעציג יאר איז אריבער, און כלל ישראל איז נישט אויסגעלייזט געווארן, און במילא האט ער געמאכט א סעודה און דאס איז די כשבת המלך, ער האט זיך בארואיגט, כלל ישראל וועט מער נישט ארויס גיין פון גלות איז אזוי אמר אחשורוש האט געזאגט בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא ס'טייטש בלשצר וואס בלשצר איז געווען די קעניג פון בבל פאר אחשורוש אפאר פאר אחשורוש פאר אחשורוש איז געווען כורש פאר דעם דריוש און פאר דעם בלשצר בלשצר האט געמאכט א טעות אינעם חשבון אבער זאגט אחשורוש איך וועל נישט מאכן קיין טעות מאי היא וואס איז געווען די טעות פון בלשצר? איז אזוי, איידער מען וועט דא זעהן די המשך הסוגיא, וועל מען קודם אויסשמועסן וואס איז געווען די סדר הדברים פון די מלכי בבל, די מלכי מדי ופרס, און די סדר פון חורבן בית ראשון. ס'טייטש אזוי, נבוכדנצר איז געווען די ערשטע קעניג פון בבל. נבוכדנצר ווען ער געווארן קעניג, א יאר נאכדעם וואס ער געווארן קעניג, ס'טייטש נישט די ערשטע יאר פון זיין מלוכה, א יאר שפעטער, איז ער געגאנגען קיין ארץ ישראל, און ער האט געפאנגען, ער האט געכאפט ארץ ישראל, ארץ ישראל איז געווארן זיינס. דעמאלטס איז געווען קעניג אויף ארץ ישראל יהויקים, און יהויקים איז געווארן א קנעכט פון נבוכדנצר, אבער נבוכדנצר האט יעדעם געלאזט אין ארץ ישראל, מען האט קיינעם נישט פארטריבן פון דארט, מען האט קיינעם נישט געשיקט אין גלות, נאר וואס, שפעטער איז געווארן א מרד, נבוכדנצר איז צוריק געקומען קיין ארץ ישראל, זיבן יאר שפעטער, און געהארגעט יהויקים, און פארטריבן יהויכין, יהויכין איז געווען א זון פון יהויקים, פארטריבן יהויכין אין גלות אריין, יהויכין, מיט נאך פון די זקנים דארט, האט מען פארשיקט קיין בבל אין גלות, דאס איז געווען זיבן יאר נאכדעם וואס נבוכדנצר איז ארגינעל געקומען קיין ארץ ישראל, וואס דאס איז געווען די אכטע יאר פון נבוכדנצר'ס מלוכה, יא, ווייל נבוכדנצר איז דאך געווארן קעניג א יאר פריער. שפעטער, ס'טייטש עלף יאר שפעטער, איז נבוכדנצר נאכאמאל געקומען קיין ארץ ישראל, און דאס מאל האט ער חרוב געמאכט די בית המקדש, און געשיקט צדקיהו המלך, צדקיהו איז דעמאלס געווען קעניג, האט ער אים אויך געשיקט אין גלות מיט גאנץ כלל ישראל. קומט אויס למעשה, אז נבוכדנצר איז דריי מאל ארויף קיין ארץ ישראל, איין מאל די צווייטע יאר פון זיין מלוכה, וואס דעמאלטס האט ער געכאפט יהויקים, די צווייטע מאל זיבן יאר שפעטער, די אכטע יאר פון זיין מלוכה, וואס דעמאלטס האט ער פארשיקט יהויכין אין גלות, און די דריטע מאל עלף יאר שפעטער, וואס דאס איז געווען די ניינצנטע יאר פון זיין מלוכה, וואס דעמאלטס האט ער חרוב געמאכט די בית המקדש און געשיקט גאנץ כלל ישראל מיט צדקיהו אין גלות. דאס איז מיט נבוכדנצר. שפעטער, נבוכדנצר איז געווען קעניג פינף און פערציג יאר, שפעטער האט איבערגענומען אויל מרודך. אויל מרודך געווען די נעקסטע קעניג ער געווען קעניג דרײַ און צוואַנציק יאר און ער'ט באפרייט יהויכין באלד וועלן מיר זען די פסוק נאך דעם איז געווארן קעניג בלשאצר בלשאצר איז געווען גאר א קורצע צייט קעניג געווען קעניג סך הכל דרײַ יאר און ער געווען די לעצטע קעניג פון די מלכי בבל נאך דעם האט איבערגענומען דריווש דריווש איז שוין געווען דריווש המדי ער איז געווען פון מדי, די מלוכה איז איבערגעגאנגען פון בבל קיין מדי, נאך דריווש המדי איז געקומען כורש, כורש מיט דריווש המדי צוזאמען זענען געווען קעניג פיר אדער פינף יאר מאקסימום, וועלן מיר באלד זען, שפעטער האט איבערגענומען אחשורוש, אחשורוש איז געווען קעניג פערצן יאר, און דערנאך האט איבערגענומען אחשורוש'ס זון, א זון פון אסתר המלכה, אויך האט געהייסן דריווש צו כורש, געהאט אפאר נעמען, ער האט איבערגענומען און ער האט געלאזט צוריק בויען די בית המקדש, דאס איז די היסטאריע און די סדר הדברים, איז לאמיר יעצט זעהן אינעווייניג די גמרא זאגט וואס איז די טעות פון בלשאצר, בלשאצר האט געמאכט א טעות, וועלכע טעות האט ער געמאכט? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ירמיה, כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם, אז נאך זיבעציג יאר איז אפקוד אתכם, כלל ישראל וועט ארויסגיין פון גלות, וכתיב שטייט אויך אין פסוק למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה, די רש"ש איז נישט גורס די פסוק דא נאר מען איז עס גורס סוף סוגיא, מ'עט באלד זען, איז על כל פנים, דער בלשאצר, האט געזען די נבואה, האט געהערט די נבואה, וואס ירמיה זאגט אז לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקד אתכם, האט ער פארשטאנען אז ווען מלכות בבל וועט זיין אלט זיבעציג יאר, עט כלל ישראל ארויס פון גלות, און ממילא האט ער געמאכט א חשבון, חשוב ארבעין וחמש דנבוכדנצר, נבוכדנצר איז דאך געווען קעניג פינף און פערציג יאר, באלד וועט מען זען די חשבון, ועשרים ותלת דאויל מרודך, נאך דרײַ און צוואַנציק יאר איז אויל מרודך געווען קעניג, צוזאמען איז אַכט און זעכציק, ותרתי דידי, זאגט בלשאצר, נאך צוויי יאר בין איך דאך געווען קעניג, הא שבעים, איז האבן מיר שוין זיבעציק יאר, און כלל ישראל זענען נישט אויסגעלייזט געווארן, און במילא האט ער געמאכט א חשבון אוודאי די גאנצע נבואה בטל, אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו, האט ער ארויסגענומען די כלים פון בית המקדש, און ער האט זיך אנגעהויבן נוצן מיט דעם, ער האט געוואוסט ס'איז דערנאך, כלל ישראל גייט שוין נישט ארויס פון גלות, מאכט יעצט די גמרא א חשבון, ווי ווייסט מען טאקע אז נבוכדנצר איז געווען מלך פֿינף און פֿערציק יאר? זאגט די גמרא נבוכדנצר מנלן דארבעין וחמש שנין מלך, ווי ווייסט מען געווען קעניג פֿינף און פֿערציק יאר דאמר מר, ווייל מ'האמיר געלערנט גלו בשבע גלו בשמונה גלו בשמונה עשרה גלו בתשע עשרה, וואס טייטש ס'דא א סתירה צווישן די פסוקים אין מלכים און די פסוקים אין ירמי', פארוואס? ווייל אז מ'קוקט אין מלכים ווערט דערמאנט צוויי מאל אז מען איז געגאנגען אין גלות, איינמאל די אכטע יאר און איינמאל די ניינצנטע יאר, אבער אז מ'קוקט אין ירמי' איז א יאר ווייניגער די זיבעטע יאר, און די אכצענטע יאר, און וואס איז פשט פון די סתירה, וועט מען שוין זעהן, די גמרא וועט פארענטפערן, אז ס'ווענדט זיך פון ווען מ'רעכנט, ס'טייטש מ'רעדט דא פון צוויי גלות'ן, די ערשטע גלות איז גלות יהויכין, וואס מ'האט פריערט אויסגעשמועסט, אז נבוכדנצר איז געקומען די צווייטע מאל קיין ארץ ישראל געשיקט יהויכין אין גלות, און די נעקסטע גלות איז גלות צדקיהו מיט גאנץ כלל ישראל, וואס דאס איז די דריטע מאל וואס נבוכדנצר איז געקומען קיין ארץ ישראל, נאר וואס, די שאלה איז פון ווען רעכנט מען, מ'קען אנהייבן רעכענען פון די ערשטע מאל וואס נבוכדנצר איז געקומען קיין ארץ ישראל, אדער מען קען רעכענען פון ווען נבוכדנצר איז געווארן קעניג, וואס נבוכדנצר איז דאך געווארן קעניג א יאר פריערט, און ממילא פאר דעם אין ירמיה רעכנט מען פון ווען נבוכדנצר איז געקומען קיין ארץ ישראל, אין מלכים רעכנט מען פון ווען נבוכדנצר איז געווען קעניג, דאס זאגט דא די גמרא, גלו בשבע לכיבוש יהויקים גלות יהויכין, וואס טייטש גלות יהויכין, יהויכין איז געגאנגען אין גלות זיבן יאר נאך וואס נבוכדנצר איז געקומען די ערשטע מאל צו ארץ ישראל און געפאנגען יהויקים, שהיא שמונה לנבוכדנצר, וואס דאס איז די אכטע יאר פון די מלוכה פון נבוכדנצר, און די זעלבע זאך גלו בשמונה עשרה לכיבוש יהויקים גלות צדקיהו, וואס טייטש צדקיהו איז געגאנגען אין גלות אכצן יאר נאכדעם וואס נבוכדנצר איז ארגינעל געקומען קיין ארץ ישראל, שהיא תשע עשרה לנבוכדנצר, וואס דאס איז געווען די ניינצנטע יאר פון זיין מלוכה, דאמר מר, ווייל מען ווייסט דאך אז שנה ראשונה כיבש נינווה, שניה כיבש יהויקים, אז הערשט די צווייטע יאר פון נבוכדנצר'ס מלוכה האט ער כובש געווען יהויקים, די ערשטע יאר האט ער כובש געווען נינווה, אבער די צווייטע יאר האט ער כובש געווען יהויקים האט ער כובש געווען ארץ ישראל, וואס טייטש איז געווען קעניג פאר א יאר פאר דעם וואס ער האט כובש געווען ארץ ישראל אזוי ווי מ'האט געשמועסט יעצט וכתיב שטייט אין פסוק אין ירמי' ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חודש בעשרים וחמשה לחודש נשא אויל מרודך מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלוא דער פסוק פארציילט אונז אז זיבן און דרײַסיק יאר נאכדעם וואס יהויכין איז פארשיקט געווארן אין גלות, איז ביי די זיבן און דרײַסיקסטע יאר וואס ער איז געזעצן אין תפיסה, דעמאלטס איז אויל מרודך געווארן קעניג, ס'טייטש, דעמאלטס איז נבוכדנצר געשטארבן און אויל מרודך האט איבערגענומען, און אויל מרודך האט באפרייט יהויכין זיבן און דרײַסיק יאר נאכדעם וואס ער איז אריין אין תפיסה. קומט אויס אויב אזוי, לאמיר מאכן א חשבון, ווי לאנג איז נבוכדנצר געווען קעניג? קודם כל האמיר תמני, אכט יאר, וואס טייטש, אכט יאר נאכדעם וואס ער איז געווארן קעניג, האט ער געשיקט יהויכין אין גלות, איז קודם כל האט מען אכט יאר וואס נבוכדנצר איז געווען קעניג, און נאך ותלתין ושבע נאך זיבן און דרײַסיק, ווייל זיבן און דרײַסיק יאר שפעטער איז דאך יהויכין באפרייט געווארן, און דעמאלטס איז שוין געווען אויל מרודך קעניג, פשט נבוכדנצר האט געצויגן נאך זיבן און דרײַסיק יאר זיבן און דרײַסיק מיט אכט, הרי ארבעין וחמש דנבוכדנצר, ווייסן מיר נבוכדנצר איז געווען קעניג פֿינף און פֿערציק יאר, יעצט דארף מען צולייגן, ועשרין ותלת דאויל מרודך גמרא, ס'טייטש אונז האמיר בקבלה אז אויל מרודך איז געווען קעניג דרײַ און צוואַנציק יאר איז צוזאמען איז אַכט און זעכציק אזוי ווי מ'האט געשמועסט ותרתי דידיה און בלשצר איז געווען קעניג נאך צוויי יאר הא שבעין איז מען צוגעקומען צו זיבעציק אמר במילא האט בלשצר געזאגט אין די דריטע יאר פון זיין מלוכה וואס טייטש ווען ס'האט זיך געענדיגט די זיבעציק יאר לויט זיין חשבון האט ער געזאגט השתא וודאי תו לא מיפרקי יעצט אוודאי וועלן אידן נישט אויסגעלייזט ווערן אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו ער האט זיך באנוצט מיט כלים פון בית מקדש היינו דקאמר ליה דניאל

ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרטין, אז דריוש המדי, ער איז געווארן דער נעקסטער קעניג, ער איז שוין נישט געווען א קעניג פון בבל ער איז שוין געווען פון מדי, און ער איז געווען צוויי און זעכציק יאר אלט ווען ער איז געווארן קעניג, איז על כל פנים האמיר שוין די טעות פון בלשצר, בלשצר האט זיך איינגערעדט אז די זיבעציג יאר הייבט זיך אן ביי נבוכדנצר ווען נבוכדנצר איז געווארן קעניג, און ענדיגט זיך זיבעציג יאר שפעטער, און ער איז געוואויר געווארן אז ס'איז נישט אזוי. אמר, יעצט קומט אחשורוש, און אחשורוש זאגט, איהו מיטעא טעה, ער האט געמאכט א טעות, אנא חשיבנא ולא טעינא, איך וועל מאכן א חשבון און איך וועל נישט מאכן א טעות. פארוואס? ווייל מי כתיב, שטייט דען אין פסוק ביי די נבואה פון ירמיה, למלכות בבל, אז זיבעציג יאר נאך מלכות בבל, עלן אידן אויסגעלייזט ווערן? ניין, שטייט נישט אזוי, ווען ס'וואלט געשטאנען למלכות בבל, וואלט בלשצר גערעכט געווען, אבער שטייט לבבל כתיב, מאי לבבל גלות בבל, ס'טייטש זאגט אחשורוש ווען דארף מען אנהייבן רעכענען די זיבעציג? פון ווען כלל ישראל האט אנגעהויבן צו גיין אין גלות, ס'טייטש פון ווען יהויכין איז געגאנגען אין גלות, כמה בצירן, תמני, קומט אויס בלשצר איז נישט געווען ריכטיג מיט זיין חשבון מיט אכט יאר, איז געווען אכט יאר אוועקגערוקט פונעם ריכטיגן חשבון, ווייל ער האט אנגעהויבן מאכן די חשבון פון ווען נבוכדנצר איז געווארן קעניג, יהויכין איז ערשט געגאנגען אין גלות אכט יאר שפעטער, איז זיין חשבון פארפארן מיט אכט יאר, און במילא האט אחשורוש אנגעהויבן די חשבון דארט ווי בלשצר האט געענדיגט, און ער האט צוגעלייגט נאך אכט יאר. חשיב ועייל חילופייהו דארף מען צולייגן די אכט יאר אזוי, חדא דבלשצר, ס'טייטש בלשצר איז געווען קעניג פאר דריי יאר, און ביי זיין צווייטע יאר איז ער שוין צוגעקומען צו זיין חשבון אז ס'האט זיך געענדיגט זיבעציג יאר, איז למעשה האט ער געלעבט נאך א יאר, וואס טייטש מ'דארף דא צולייגן נאך איין יאר פון בלשצר'ס לעבן, וחמש דדריוש וכורש, שפעטער געווען דריוש קעניג נאכדעם געווען כורש קעניג אבער צוזאמען זענען זיי געווען קעניג פינף יאר צוזאמען באלד וועט מען זעהן ס'איז נישט אזוי אבער פינף מיט נאך איינס איז זעקס ותרתי דידיה נאך צוויי פון אחשורוש הא שבעין איז מען צוגעקומען צו זיבעציג יאר ס'טייטש צוויי יאר אריין אין אחשורוש'ס מלוכה האט ער געמאכט א חשבון ס'האט זיך געענדיגט די זיבעציג יאר און כלל ישראל נאך אלץ נישט אויסגעלייזט געווארן כיוון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק ער האט דאס געזעהן אמר האט אחשורוש געזאגט השתא ודאי תו לא מיפרקי, יעצט עלן זיי אוודאי מער נישט אויסגעלייזט ווערן, אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו, ער האט זיך באנוצט מיט די כלים פון בית מקדש, און אויך ער איז נענש געווארן, בא שטן וריקד ביניהן, די שטן דארט געקומען טאנצן, ער האט גורם געווען די מחלוקת צווישן אחשורוש מיט ושתי די גאנצע מעשה, והרג את ושתי, און אחשורוש האט טאקע געהארגעט ושתי, איז על כל פנים, דאס שטייט אין די מגילה, אז כשבת המלך אחשורוש, אחשורוש האט זיך בארואיגט ער האט געהאט ישוב הדעת, ווייל ער האט געמאכט א חשבון אז כלל ישראל וועט מער נישט אויסגעלייזט ווערן, פרעגט אבער די גמרא, וואס איז די פראבלעם? והא שפיר חשיב? לכאורה אחשורוש האט געמאכט א ריכטיגע חשבון, ווי איז געווען זיין טעות? ענטפערט די גמרא, איהו נמי מיטעא טעי, ער האט געמאכט א טעות, דאיבעי ליה למימני מחרבות ירושלים, ווייל ער האט געדארפט רעכענען נישט פון ווען יהויכין איז געגאנגען אין גלות, נאר פון ווען צדקיהו איז געגאנגען אין גלות פון ווען ירושלים איז חרוב געווארן פון ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן וואס דאס איז געווען עלף יאר שפעטער וואס טייטש זיין חשבון איז אויך פארפארן מיט עלף יאר פרעגט אבער די גמרא סוף סוף כמה בצירן חד סרי וואס טייטש זיין חשבון נישט ריכטיג מיט עלף יאר עלף יאר שפעטער הערשט וואלט כלל ישראל געדארפט ארויפקומען פון גלות און בויען די צווייטע בית המקדש אבער זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג ווייל ס'איז נישט געשען איהו כמה מלך ווי לאנג איז אחשורוש געווען מלך ארביסר, פערצן יאר, ווייל ווי רשי ברענגט די חשבון, שטייט אין מגילה בשנת שתים עשרה הפיל פור, אז דער גורל איז געווען די צוועלפטע יאר פון אחשורושי'ס מלוכה, א יאר שפעטער איז געווען די נס פון פורים, און א יאר שפעטער האט מען געשיקט די בריוון אין אלע לענדער טאקע צו מקיים זיין מצוות פורים, דעמאלטס איז נקבע געווארן פורים, און במילא זאגט די גמרא, בארביסר דידיה איבעי ליה למיבני בית מקדש, אויב אזוי וואלט די בית מקדש געדארפט געבויט ווערן יענע יאר, די פערצנטע יאר פון אחשורושי'ס מלוכה, אלמה כתיב, פארוואס שטייט אין פסוק נישט אזוי? אין פסוק אין עזרא שטייט באדין בטילת עבידת בית אלקא די בירושלים, און די פסוק איז דארט ממשיך, והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך פרס, אז ווען האט מען צוריק אנגעהויבן בויען די בית המקדש? למעשה כורש האט געגעבן רשות אנצוהייבן בויען, אבער ווען האט מען געענדיגט בויען ווען האט מען ממש אנגעהויבן ווען האט מען צוריק געגעבן רשות צו בויען? צוויי יאר נאכדעם וואס דריוש איז געווארן קעניג, דריוש איז געווען א זון פון אחשורוש, איז לכאורה ווייטער די חשבון שטימט נישט, ווייל לכאורה וואלט מען געדארפט אנהייבן בויען די לעצטע יאר פון אחשורושי'ס מלוכה די פערצנטע יאר. אמר רבא, ענטפערט רבא, שנים מקוטעות הוו, וואס טייטש, די חשבון וואס מען האט געמאכט איז נישט געווען ריכטיג, ס'איז געווען אפגעהאקטע יארן, דהיינו, ווען אחשורוש איז געשטארבן, ווען ער איז געווען פערצן יאר קעניג, איז נאכנישט אריבער קיין זיבעציג יאר, נאר ס'איז נאר אריבער אכט און זעכציג יאר. פארוואס? ווייל צוויי יאר האבן מיר נישט גוט גע'חשבונ'ט. די ערשטע יאר וואס מ'האט נישט גוט גע'חשבונ'ט, איז אונז האבן מיר געמאכט א חשבון אז פֿינף און פֿערציק יאר איז געווען קעניג נבוכדנצר, און דרײַ און צוואַנציק יאר איז געווען קעניג אויל מרודך. צוזאמען איז אַכט און זעכציק. איז קודם כל ווי רשי מסביר, דאס איז נישט ריכטיג. ווייל אין הכי נמי, נבוכדנצר איז געווען פֿינף און פֿערציק און אויל מרודך איז געווען דרײַ און צוואַנציק, אבער די לעצטע יאר פון נבוכדנצר איז אויך געווען די ערשטע יאר פון אויל מרודך, ס'האט ער געווען קעניג די ערשטע האלב יאר, און ער געווען קעניג די צווייטע האלב יאר, צוזאמען איז סך הכל זיבן און זעכציק יאר, נישט אכט און זעכציק, דאס איז די ערשטע טעות. און די צווייטע טעות איז, אונז האבן געמאכט א חשבון אז דריוש המדי מיט כורש צוזאמען האבן געהאט א מלוכה פון פינף יאר, ס'האט זיך צוטיילט צווישן די צוויי איז געווען פינף, ס'איז אויך נישט ריכטיג, ביידע צוזאמען איז נאר געווען פיר, און במילא קומט אויס אז מ'האט צופיל גערעכנט צוויי יאר דא, בעצם ווען אחשורוש איז געשטארבן, די פערצנטע יאר פון זיין מלוכה איז נאר אריבער אכט און זעכציק יאר פונעם חורבן בית המקדש, צוויי יאר שפעטער טאקע, די צווייטע יאר פון דריווש הפרסי, די זון פון אחשורוש, דעמאלטס האט מען טאקע אנגעהויבן בויען די בית המקדש, און די נבואה איז נתקיים געווארן. זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא אז וואס? אז מען האט נישט גוט געמאכט א חשבון, ווייל אונז האט מען גערעכנט די פינף און פערציג פון נבוכדנצר מיט די דריי און צוואנציג פון אויל מרודך אז צוזאמען איז אכט און זעכציג, גייען מיר זען אין א ברייתא אז נישט, אז צוזאמען זענען זיי זיבן און זעכציג, ווייל די ברייתא זאגט, ועוד שנה אחרת לבבל, ועמד דריווש והשלימה, וואס טייטש אז בבל האט נישט געוועלטיגט אויף כלל ישראל גאנצע זיבעציג יאר, נאר א יאר אריין אין דריווש האט זיך געענדיגט די זיבעציג יאר, פשט אזוי, ווי לאנג למעשה האט בבל שולט געווען אויף כלל ישראל אויף ארץ ישראל, איז מיטן פריערדיגן חשבון וואס מען האט געזען, נבוכדנצר איז געווען קעניג פינף און פערציג יאר, אבער נישט אלע פינף און פערציג יאר האט ער שולט געווען אויף ארץ ישראל, נאר א יאר שפעטער, ס'טייטש פיר און פערציג פון זיין יאר איז ער געווען בעל הבית אויף ארץ ישראל, האבן מיר פֿיר און פֿערציק, אויל מרודך איז דרײַ און צוואַנציק, דרײַ און צוואַנציק מיט פֿיר און פֿערציק צוזאמען איז זיבן און זעכציק, נאך דריי יאר פון בלשאצר, איז לכאורה די מלכות בבל, בלשאצר געווען די לעצטע קעניג פון בבל, איז טאקע בבל האט שולט געווען אויף ארץ ישראל גאנצע זיבעציק יאר, אבער דא אין די ברייתא שטייט נישט אזוי, דא אין די ברייתא שטייט אז נאר נאכדעם וואס דריווש המדי איז געווען קעניג א גאנצע יאר דעמאלטס האט זיך געענדיגט די זיבעציק יאר, און וויאזוי שטימט עס? נאר יעצט שטימט עס זייער גוט, יעצט אז מען זאגט אז נבוכדנצר איז טאקע געווען פֿינף און פֿערציק יאר קעניג, אויל מרודך דרײַ און צוואַנציק, אבער נישט גאנצע יאר, אפגעהאקטע יאר, וואס טייטש געווען איין יאר אינצווישן וואס א האלב יאר איז ער געווען קעניג, און א האלב יאר ער געווען קעניג ס'טייטש ס'פעלט א יאר, דארף מען צולייגן נאך א יאר, לייגט מען צו די יאר וואס דריווש המדי איז געווען קעניג דעמאלטס האט זיך געענדיגט די זיבעציג יאר, זאגט יעצט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט. אף דניאל טעה בהאי חושבנא, דניאל האט אויך געמאכט דעם טעות פון בלשאצר, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק אין דניאל, בשנת אחת למלכו אני דניאל בינותי בספרים, ס'טייטש כ'האב אריינגעקוקט אין די חשבונות, מדקאמר בינותי מכלל דטעה, ער האט איבערגעקוקט די חשבונות און געדארפט נאכאמאל מאכן א חשבון, פארוואס ווייל ארגינעל האט ער געמאכט א טעות, און ווי שטייט טאקע אין דניאל אז דניאל האט געדאווענט ווייל ער האט געמאכט א טעות, ער האט געמיינט די זיבעציג יאר איז אריבער און בית המקדש איז נאך אלץ נישט געבויט געווארן, און למעשה האט מען מודיע געווען פון הימל אז ס'נאך דא צייט און טאקע אז די חשבון איז נישט פון ווען בבל האט אנגעהויבן שולט זיין אויף ארץ ישראל נאר פון ווען בית מקדש איז חרוב געווארן פרעגט יעצט אבער די גמרא מכל מקום קשו קראי אהדדי לכאו' איז אבער יא דא א סתירה פון די פסוקים כתיב אין איין פסוק שטייט מלאות לבבל וואס אין פשטות אין ירמיה איז משמע אז יא זיבעציג יאר נאך מלכות בבל עט זיך אוועק שטעלן ס'טייטש נאך בבל עט איבער נעמען ארץ ישראל עלן אידן צוריק אויסגעלייזט ווערן וכתיב און אין דניאל שטייט לחרבות ירושלים אז די ריכטיגע חשבון איז פונעם חורבן, און וואס איז טאקע פשט אז שטייט מלאות לבבל אינעם פסוק אין ירמיה? אמר רבא, ענטפערט רבא, לפקידה בעלמא, וואס טייטש אז ירמיה זאגט נבואה אז זיבעציג יאר טאקע פון ווען בבל העט אנהייבן שולט זיין אויף ארץ ישראל העט זיין אן ענין פון גאולה ס'טייטש די אייבערשטער עט זיי געדענקען אבער אינגאנצן געבויט ווערן בית המקדש דאס העט נאר געשען זיבעציג יאר נאכדעם וואס בית המקדש איז חרוב געווארן והיינו דכתיב, און דאס שטייט טאקע אין פסוק, כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלקי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים, אז כורש האט געלאזט אנהייבן בויען די בית המקדש, וואס דאס איז געווען זיבעציג יאר נאכדעם וואס נבוכדנצר האט איינגענומען ארץ ישראל, אבער מען האט נישט געקענט ענדיגן בויען די בית המקדש ביז סאך שפעטער ביז זיבעציג יאר נאכדעם וואס מען האט חרוב געמאכט די בית המקדש. זאגט די גמרא, דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב, שטייט אין פסוק אין ישעיה כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו, שטעלט זיך די קשיא וכי כורש משיח היה, כורש איז דען געווען משיח, מ'האט אים אמאל געזאלבט דען מיט די שמן המשחה, אלא נאר פשט אין פסוק איז אזוי, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשיח, די רבונו של עולם האט געזאגט צו משיח, משיח צדקנו, וואס טייטש, און רש"י ברענגט א ראיה פון די טראפן פון די פסוק אז אזוי איז פשט אז כה אמר ה' למשיחו לקודש, וואס טייטש די אייבערשטער האט גערעדט צו משיח וועגן כורש, אז וואס? אז רבונו של עולם כביכול האט טענות אויף כורש, קובל אני לך על כורש, כ'האב טענות אויף כורש, אני אמרתי הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי, כורש האט דער אייבערשטער באפוילן זאל צוריק אנהייבן בויען די בית המקדש צאמנעמען כלל ישראל, והוא אמר, אבער כורש האט נישט אזוי געזאגט, ער האט געזאגט מי בכם מכל עמו ויעל ער האט געגעבן רשות פאר יעדן צו בויען די בית המקדש, אבער ער אליין האט נישט משתדל געווען, און ממילא האט רבונו של עולם געהאט טענות צו משיח'ן וועגן כורש.